א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה. ס'דא דא א טעלעוויזשען סטעישען. וואס פרויען פון גער באקלאגן זיך ווי שמוציג ס'איז דאס בין איש לאשתו. פוי! ס'שטייט אזוי אונז זאג מיר פֿופֿצן לויבן פארן אייבערשטן, מ'זאגט שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח. גדולה וגבורה תהלה ותפארת קדושה ומלכות דאס איז דרײַצן און נאכדעם ברכות הודאות איז נאך צוויי איז פֿופֿצן. וואס דאס איז פונקטליך? קיינער ווייסט נישט פונקטליך די טייטש פון יעדע זאך, באט הער אויס ס'איז לויב פארן אייבערשטן. אונז זאג מיר ביי א חתן כלה זאגט מען אזוי, מען מאכט ברכות א כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, מען מאכט אשר ברא ששון ושמחה. חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדוה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. דאס איז אלץ טערמינאלעדזשיס וואס דער אייבערשטער האט באשאפן ס'זאל זיך האלטן א פארפאלק. נאכדעם זאגט מען מהרה ה' אלקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, קיצור דאס אלץ אינטערעסאנטע קולות מיט אלעם. יעצט איך זאל גיין מסביר זיין די גאנצע ברכה? איך האב נישט די צייט דערפאר. אבער אין מסכת כתובות שטייט אלעס פונקטליך. אה כ'האב פארגעסן מ'טאר נישט לערנען כתובות. מ'טאר נישט לערנען אפאר מסכתות. כתובות טאר מען נישט, און עירובין טאר מען נישט. עניוועי. איז למעשה וואס הייסט קול חתן וקול כלה? א חתן א כלה האט אן אנדערן קול. נאר ניין, ווען מען האט חתונה דעם ערשטן טאג, און זאגט דער מאן איך וויל אראפטראגן די גארבידזש, זאגט זי ניין דו ביסט א תלמיד חכם טראג נישט קיין גארבידזש, און נאכדעם זאגט זי איך וויל דאס טון, זאגט זי ניין דו ביסט מיין קרוין, דו ביסט יעצט א כלה, ס'איז א גאנצע מעשה, ס'איז אן אנדערע קול, א טאג נאך די שבע ברכות ווערט אויך אן אנדערע קול, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, וואס איך וויל ארויסברענגען איז. מעריד לייף ס'איז צוויי אפאזיטס, א זכר און א נקבה, זיי האבן אנדערע פיטשערס און אנדערע מהלך המחשבה מהלך החיים, א פרוי איז גבורה, א מאן איז חסד זכר חסדו, ס'איז אינגאנצן אן אנדערע סעטאפ, געקומען דער אייבערשטער און האט געמאכט די זאכן, גילה רינה דיצה חדוה אהבה אחווה שלום ורעות און נאך אזאלכע זאכן, און דאס מאכט אז זאל זיך קענען צוזאמהאלטן, דאס איז אזוי ווי די גלו וואס ס'האלט דעם סטעמפ אויפן ענוועלאפ, עניוועי. ס'איז נישט נאר סעקס, סעקס איז א פארט אוו לייף, סעקס איז אן אינדזשוימענט, די מאוסט וואנדערפול אינדזשוימענט וואס דאס איז דא, און דער אייבערשטער האט עס געמאכט אויב מען טוט עס בקדושה וטהרה, ס'מיינט מען קוקט נישט וואו מען טאר נישט און מען טאטשט נישט וואו מען טאר נישט און מען שטופט נישט וואו מען טאר נישט, איטס מעיד אז מען זאל אינדזשויען דעם חלק פון סעקס כדי מען זאל נאכדעם ווי מען זאגט קענען אלע גרויסע פראבלעמען דורכפירן, רעיזן טשילדרען, באצאלן די מארגעטשעס, די רענטס און אזוי ווייטער. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט ביי אונז גייט אזוי אז די וואס זיי טיטשן פאר די כלות און די וואס זיי טיטשן פאר די אינגעלייט די זאגן ס'זאל זיין פיטש בלעק און זיי מאכן דערפון אלע מכות פון פרעה'ן דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חושך מכת בכורות. און וועגן דעם איז דא היינט איבער פֿינף און דרײַסיק פראצענט גיטן. מענטשן ווייסן נישט וואס דאס הייסט מעריד לייף, וואט איז דיס אל אבאוט? יעדער וויל נאר באקומען, באקומען, באקומען, באקומען, און קיינער וויל נישט געבן, און איטס א שעם. און איך האלט אין איין זאגן אז מען דארף האבן, טשענדזשן די מחנכים מיט די מחנכות, מען דארף דאס אלעס טוישן. דער עולם הייבט שוין אן צו הערן. יעצט איז דא למשל דער לאנדסבערגער איז אזא מניוול, א מיידל האט עפעס נישט פארשטאנען צי א ווייבל האט ער געזאגט קום אין יענעם האטעל און זיך אפגעשמועסט ווי זיי זאלן זיך טרעפן און ער וועט איר ווייזן. זי וויל עס נישט זען פון דיר דו חזיר וואס דו ביסט, זי וויל עס פון איר האזבענד זען אבער זי וויל עס פארשטיין. ס'איז אנבעליוועבל די חזיריי וואס דא איז פארגעגאנגען און וואס ס'גייט נאך יעצט פאר. שטעל דיר פאר דער לאנדסבערגער מ'האט אים ארויסגעווארפן פון פארלערנען פאר אינגעלייט און פון כלות, הער וואס ער איז געווארן, ער געט גיטן, אזוי נאכן גט איז זי גראד נישט קיין אשת איש, קען זי שוין גיין מיט אים וואוינען, ס'א שרעק וואס דא גייט פאר, און ס'איז דא מענטשן קאנטראלן די חתנים טיטשערס מיט די כלה טיטשערס, איך בין געווען איך האב געהאט א ישיבה איך האב געלערנט מיט חתנים, כ'האב גערעדט וואס איך האב געוואלט, קיינער האט מיך נישט קאנטראלט, ווייל איך האב געזאגט פאר סאקמער קאקמער, כ'בין נישט אונטער ענק אונטערגעווארפן, איך האב מיט ענק גארנישט, איך בין ענק נישט גורס אינגאנצן, מיר זענט עטץ אלע דרעטליגערס מיט נייאפען. עניוועי, ס'איז א מורא'דיגער חורבן וואס ס'גייט פאר. יעצט איז געקומען א פרוי, איך לייג ארויף דא דעם טעלעוויזשן. וועגן די אזוי גערופענע גערער תקנות, ווייל תקנות אין כאן אבל יש כאן תקלות מרובות. אבער עטץ וועט עס נישט פארשטיין ווייל מ'האט געטוישט איר וואויס, מ'קען עס נאר פארשטיין ווען מ'זעהט וואס זיי טייפן ארויס וואס זי זאגט. דא קענט עטץ הערן דעם קליפ פונעם טעלעוויזשן. דאנערשטאג האט אן אהרן

אסור חסות הדבר הזה. ביז דא אהער איז געווען דער קליפ פונעם טעלעוויזשען. יעצט אזוי ווי מען האט דאך מסתם נישט פארשטאנען אזוי קלאר, וועל איך ענק איבערזאגן דעם תמצית פון וואס מען האט דא גערעדט. מען זאגט אז ווען מען לערנט די חתנים מיט די אינג מיט די כלות לערנט מען נישט ווי עס דארף צו זיין, מען פארלאזט זיך אז ביינאכט קומט מען אהיים און זיי קאלן אפ גראד דעם קאמאנדאנט זייערן און זיי די פרוי הערט ווי ער זאגט איך בין אביסל אריין און גיי נאכאמאל ארויף אויף איר שטופ נאכאמאל אריין, עי דעטס דיסקאסטינג! פוי! און נאכדעם זאגט די פרוי זיי קומען שטינקעדיג מיט די שמוציגע וועש און אלעס, זיי האבן נישט קיין שום רעספעקט, מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט, ס'איז אנבעליוועבל, און זי דערציילט וויאזוי ס'גייט נאכדעם ווען זיי הייבן שוין אן צו האבן קינדער, ס'איז נישט דא קיין שום נאנטקייט, מ'רופט זיי דו, זיי יענץ, מ'הער נאר, אה, ליסן, איך וויל ענק עפעס זאגן, דער גערער רב איז אן אלטער איד און ער ליידט אויף קענסער, ער דארף צוויי זאכן מתקן זיין פאר ער שטארבט, איינס איז די ענינים בין איש לאשתו, ווייל טאמער איז ער דאס נישט מתקן, דער עולם פאלגט נישט, עטס כאפטס נישט וואס דא גייט פאר, דער עולם גייט זינדיגן, ס'איז געווען אין פאר א יאר צוויי צוריק איז געווען עפעס צוויי תולדות אהרן אינגעלייט האבן געוואוינט מיט צוויי גערע מיידלעך זענען געווען ניינצן יאר אלט, מ'האט זיי אהערגענומען פארשטייט זיך, נאכדעם איז אזוי די צוויי אינגעלייט האבן געזאגט אז זיי האבן נישט קיין ווייב, זיי זוכן א ווייב, זיי האבן עפעס א לאך אין א ליילעך און זיי האבן גארנישט, סא זיי ווילן אויכעט האבן פארט אוו לייף, האט עס צוגעברענגט אז זיי זאלן טוהן מעשים אשר לא יעשו. די מיידלעך ווידערום האבן געטענה'ט אז מיין מאמע וויינט טאג און נאכט, און ממילא ווילן מיר אונז גיין מאכן א גוד טיים. ס'איז אנבעליוועבל. אין ניו יארק, מ'טראגט אן א שידוך א גערער, זאגט מען ס'איז נישט גערער תקנות. מ'האט אנגעטראגן פאר מיין משפחה איינעם בין איך געגאנגען, כ'האב געפרעגט,

ווייסט עטס אלע וואס ס'איז געווען? איר מאן האט זי געשלעפט צו מאסאזשיסטן, די מענטשן וואס זיי געבן א מאסאזש, און ער האט זי געצווינגען זאל מזנה זיין. כמעט האט ער קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, נאר מען האט איר געשלעפט צו מאסאזשיסטן, און זי האט געמוזט מזנה זיין מיט אנדערע, עס איז געווען פון צופיל תקנות, ס'איז דא אזויפיל גערע פרויען וואס זיי קאלן מיך אפ, זיי זאגן זיי האבן נישט קיין פיס אוו מיינד, איך האב געקענט א גערע פרוי, זי איז געווען א גרויסע צדיקת, און זי האט געהאט א מאן, דאס נאך ווען דער בית ישראל האט געלעבט, און געהאט א מאן וואס איז געווען פון די חשובסטע כולל אינגעלייט אין גער אין בני ברק, און זי האט צו נעם געוויינט איך מוז האבן מער תשמיש, און ער האט נישט געגעבן ווייל ס'האט זיך איינגעפירט אז מען געט נישט, האב איך אים געזאגט אז זאלסט וויסן מתוך שדמעתו,

דאס איז געווען א מואוו פונעם בית ישראל וואס ער איז געווען פונעם פריעריגן דור, און ער האט געזען וויאזוי פוילן איז אונטערגעגאנגען, און ווי אלעס האט זיך נעבעך גערוקט און ס'איז געפארן צוריק צוועגס, און ער איז געווען א צדיק יסוד עולם אויכעט, איז מיט דעם אלעם אינאיינעם, פוטינג עווריטינג טוגעדער, און ער האט געזען וויאזוי ס'האט אויסגעזען די חסידישע אינגעלייט אין פוילן ביי די פריעריגע פוילישע רעבעס, ביי די גערע רעבעס, האט ער געוואלט דאס איינפירן אין ירושלים, באט ליטל דיד יו נאו, אין ירושלים איט דידנט ווארק, ס'האט נישט געארבעט. אזעלכע אסתי וויינשטיינס האמיר יעצט אויף אונזער קאמפיוטער צען. יא, און זיי גייען נעבעך ארום, זיי זוכן אביסל סעקס אוטסייד, און דעטס איט, זיי גייען אלע מיט אייגענע האר, זיי טוען זיך אויס דעם שייטל און דאס וואס איז צוגעדעקט, און זיי גייען ארום אלס זונות, אלס פראסטיטוטס. און איינער מוז דאס מסביר זיין פארן גערער רעבן, ווייל טאמער לאט ער איבער א חורבן, הערן זיי אויף צו האלטן די תורה. מיר האט געזאגט א גערער, איך פאלג דעם קאמאנדער, ווען ער הייסט איך זאל וואוינען וואוין איך, אפילו ווען זי איז א נידה, ווייל ער ווייסט נישט מיין ווייב'ס סקעדזשול, די קאמאנדער האט געהייסן, און ווען איך וויל וואוין איך מיט איר אויך. איך נוץ נאר דעם קאמאנדער פאר א תוספות, נאכאמאל צו וואוינען. זאגט ער שפעטער האט עס מיר אריינגעברענגט אז איך האלט שוין נישט קיין טהרת המשפחה אויך נישט פרעג איך אים פארוואס זאגט ער אויס ער האט געמיינט אז דאס וואס די רבי הייסט מען טאר נישט וואוינען נאר מיט א קאמאנדער דאס איז תורת משה נו אז איך האלט שוין עניוועי נישט תורת משה וואס דארף איך שוין דא דאס יא יענץ נישט ס'געענדיגט דאס איז איין זאך וואס ער מוז פאררעכטן די צווייטע זאך ער מוז פאררעכטן נעבעך לאט נישט נעמען די טעסטס די דור ישרים. און דאס איז א מורא'דיגע בראך, איך קען פרויען וואס זיי האבן אים געפאלגט, זיי האבן חתונה געהאט, און מען מוז טוישן די בלוט, ווען זיי זענען שוואנגער מוז מען זיי טוישן די בלוט אפאר מאל, דאס איז א הנהגה פון א נארמאלן מענטש? עני זאג גארנישט, און חוץ פון דעם כ'ווייס אז די אלע גייען זיי נעמען זיי טוען, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, אבער דאס בין איש לאשתו דאס מוז ער פארעכטן, דאס איז א חורבן, אונז זעמער שוין היינט דריי דזשענערעישאנס נאכן בית ישראל, און די זאכן הערן זיך אויף. אין בית ישראל צייט איז געווען, איך געדענק איינער איז אריינגעקומען מיט עפעס א פוילישע און בית ישראל האט אים געגעבן א נעם ארויס פון די טאש, פון די ביזעם טאש, ער געהאט דארטן א טיקעט אין א קולנוע. היינט וואלט מען אונז געזאגט הלוואי ווען מען גייט אין א קולנוע. היינט וואלט מען אונז געזאגט הלוואי ווען מען האט א טעלעוויזשן. די טמא'נע כלי, די אינטערנעט איז דאך מיליאן מאל ארגער. איך מיין נישט אז מען זאל גיין אין קולנועות, איך מיין צו זאגן א קולנוע איז דאך שוין, איז דאך אויכעט רעגולעיטעד. עניוועי, איז. ס'דא פאר תשעה באב ווער ס'געדענקט האב איך געזאגט א דרשה אז די כרובים זענען געווען איינס לעבן און צום פנים איש לרעהו האב איך געפרעגט א קשיא ס'איז דאך געווען דער אייבערשטער ברוגז געווען איז דער אפטער רב זאגט אז א יוצא לדרך מוז פוקד זיין את אשתו וועגן דעם זאגט ער אז די שבת חזון איז די העכסטע שבת פון גאנצן יאר כ'האב גערעדט דערפון א גאנץ אריכות און כ'האב געטראפן מצאתי לי חבר במקרה כ'האב מיר געטראפן יעצט א חבר. טרעף כסדר חברים, און כ'זע אז ברוך השם יעדער זאגט נאך אלע דרשות, נישט אז זיי זאגן נאך פון מיר, זיי פארשטייען אליינס אויך אזוי, נאר אמאל האט מען מורא געהאט צו רעדן, היינט האט מען נישט קיין מורא, יעדער רעדט און מען פארט אזוי ווי עס דארף צו זיין, איך האב א גרויס הנאה פון דעם, ווייל קודם זע איך אז איך בין געווען גערעכט אלע יארן, די סאקמערע קאקמער האבן מיך געלייגט אין חרם ווייל זיי האבן געוואלט איך זאל נישט זיין גערעכט, און מיר לאכן פון ענק, מיט ענקער גאנצן חינוך, מיט אלע ענקערע שטותים. און נאך א זאך זעה איך אז דער עולם האט שוין נישט קיין מורא מער צו רעדן. די אלע וואס רעדן היינט רעדן אביסל ברייט, זיי רעדן נאך נישט אזוי ברייט ווי מען דארף, אבער זיי רעדן ברייט, האבן שוין נישט קיין מורא היינט, אמאל האט מען מורא געהאט. ס'האט אונז געדויערט יארן ביז אונז האמיר אריינגעשלעפט עטליכע גוטע רעדנערס אז זאלן מיטהאלטן מיט אונז. עטס ווייסט וואס כוחות מ'האט אריינגעלייגט? כ'וויל נישט יעצט זאגן זייערע נעמען ווייל ס'איז שוין נישט וויכטיג, זיי זענען מיט אונז. אריינגעלייגט כוחות עצומות, דאס זענען די צוויי טעמים פארוואס כ'האב עס ליב, קודם ווייל דער עולם האלט מיט און מ'רעדט דערפון ווייס איך דאך אז כ'בין נישט שלעכט געפארן, און צווייטנס אז מ'האט נישט קיין מורא שוין צו רעדן, ס'איז אן אופען בוק היינט, מ'באהאלט נישט מער אנדער די קארפעט גארנישט. יעצט לאמיר צוריק קומען צו די גערע פרשה. למעשה דאס איז זייער נישט גוט, ס'נישט גוט פארן חסידות, ס'נישט גוט פאר אידישקייט, ס'איז א חילול השם, און די צווייטע זאך וואס מ'דארף געדענקען איז, מענטשן קען מען נישט פייניגן, א מענטש ברויך עס האבן, דער אייבערשטער האט אונז אלע באשאפן מיט א הויקער, סעקס איז א מעין דיזייער פון יעדן מענטש וואס ער איז געזונט, ענד איטס נאט גאנע טשעינדזש, ווייל ווען נישט דאס וואלט קיינער נישט חתונה געהאט, זיך נעמען אויף זיך אזא גרויסן עול ווי צו ברענגען קינדער אויף די וועלט, און דו קענסט עס נישט פייטן, דעטס איט, ווען דער אייבערשטער זאגט אז מען טאר נישט טאר מען נישט, און ווען ער זאגט אז מען מעג איז עס א מצוה, אזוי פלעגט ר' יונתן שטייף פארלערנען הלכות נידה. האט ער געזאגט, וואס מען טאר נישט, טאר מען נישט, און וואס מען מעג איז א מצוה. ס'איז ממש דיסקאסטינג וואס זיי קומען ארויף די גערע ווייבלעך, פוי! דעי אר סאו פעד אפ, זענען ממש אזוי ווי געצווינגען אונטער זייערע מענער, סיי ווען זיי מעגן און סיי ווען זיי טארן נישט, אלעס איז גע'עקלט, פוי! יעצט, כ'וויל, כ'האב געטראפן די, לעצטנס האב איך געטראפן א שמועס פון YY Jacobson וואס ער זאגט איבער אלעס וואס איך האב גערעדט פאר תשעה באב, און ער זאגט איבער דער גאנצער שמועס וואס ער רעדט כמעט אלעס האב איך באטאונט משך די צייט ווען כ'האב גערעדט אז מ'דארף זיך לעבן באהבה ואחווה שלום ורעות, און איך וויל עטס זאלטס עס הערן פון נאך א ספיקער, קודם תרי קלי, ס'איז צוויי קולות, דארט ווי ס'איז דא חבוב קען מען הערן צוויי מיטאמאל אויך, און נאכדעם וועט עטס זען אז די וועלט און די גאס האט זיך געטשענדזשט, ס'האט אונז גענומען א לאנגע צייט ביז דזשעיקאבסן האט מיטגעהאלטן קעגן פעדעפיילס, און דער עולם. האט געטשענדזשט די גאנצע סיסטעם, און איך וויל עטס זאלטס עס הערן, און איך האלט אז יעדער דארף טשענדזשען, אחוץ סאקמער קאקמער, זיי זאלן ווייטער האבן טוירטי פייוו פערסענט דיוואורס רעיט, זיי זענען דאך אלץ געווען חכמים, זיי זענען אלץ געווען די אויבער חכמים, און סוף האבן זיי מיטגעהאלטן מיט יעדן, סוף האבן זיי גענומען געלט פון די מדינה, סוף האבן זיי געטון אלע שייגעץ שטיקער.

סינס איט וואז נאו חורבן בית המקדש, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם היתה כאלמנה, זאגט די מדרש, כאישה שהלך בעלה למדינת הים, שי איז נאט א ווידאו, שי איז לייק א ווידאו, וויי איז שי לייק א ווידאו, קאז הער האזבענד ווענט אן א לאנג ביזנעס טריפ, הי קראסד די אטלענטיק אושען למדינת הים, גאד ווענט טו אמעריקא פאר סעווענטין האנדרעט יערס, הי וואזענט קאמינג בעק סאו ווי קעים טו אמעריקא טו פיינד הים, כאישה שהלך בעלה למדינת הים.